לעילוי נשמת מרת סרונה בת רבי אברהם הכהן עליה השלום ליום היארצייט שלה י א מנחם אב. משיחת אור ל ז מנחם אב תשמ ט.
די גמרא דערציילט זיך בנוגע צו שבעה במנחם אב, און דאס הייבט זיך איצטער אן, אז דעמאלט איז געווען וואס נכנסו להיכל, דאך א דבר בפשטות אז די גמרא איז ניט אויסן חס ושלום פארשאפן צער א אידן, עגמת נפש, אפילו אין א ענין פרטי על אחת כמה וכמה אין א ענין וואס איז נוגע לכלל ישראל, און ווי מען זעט איז דאך דאס שוין נוגע נײַנצן הונדערט יאר זינט ס'איז דא אן ערך זינט ס'איז פארגעקומען צו דעם ערשטן מאל און הימים האלו נזכרים ונעשים, איז דאס א זיכערע זאך אז דאס איז כדי יעדער איד און אלע אידן, ובפרט אלע אידן בצירוף זה עם זה, וואס דאס איז דאך מבטל די סיבה פונעם גאנצן ענין הגלות, כמדובר כמה פעמים וואס דאס איז פארבונדן מיט פירוד מה־שאין־כּן אַז ייִדן זײַנען זיך מתאַחד צװישן זיך בכלל, על אַחת כּמה וכּמה אַז מע פֿאַרבינדט דאָס מיט אַ ענין של תּורה וצדקה, איז דאָך דאָס דעמאָלט ביתר שאת וביתר עז די התאַחדות, און אַ זיכערע זאַך אַז דאָס איז אױכעט די כּװנה בדבר, דער ענין אַז װאָס דאָס זאָל צוגעבן נאָך השתּדלות נאָך מערער.

אדער גאר אן אנדער סיבה וואס ס'איז שוין לאנג דער זמן פון זכו, נאר סאיז עפעס דא א סיבה וואס קיינער ווייסט נישט וואס דאס איז, ביז וואנעט אז אפילו ווי אין תנך און גמרא ועל אחת כמה וכמה אין מאמר חזל הידוע אז כלו כל הקיצין און מען מאכט דעם שטורעם פון עדיין לא בא איז דאס בשעת ס'קומט צו נאך א טאג און מ'זעט אז ניט נאר אז עדיין לא בא נאר ס'קומט צו נאך א טאג און במילא נאך א ניט סתם א טאג נאר א טאג וואס נאך אויסגעטיילט און אויסגעטיילט אויכעט אין אן ענין עיקרי נאר אין אן אופן בלתי רצוי וואס נכנסו אויכעט אין היכל איז דאס על מנת און בשביל אז דאס זאל געבן אידן נאך מער כח און נאך מער די חיזוק אז ס'זאל זיין די תביעה נפשית בקרב ולב עמוק פון יעדערן בתוך כלל ישראל, אז ס'זאל שוין מקוים ווערן בפועל ממש אין אן אופן פון מראה באצבעו ואומר זה, דער ענין אז ס'שוין דא די גאולה אמיתית והשלימה על ידי דוד מלכא משיחא וואס אין דערויף איז אויכעט יש לו קשר מיט דווקא מיט יום השביעי על דרך ווי מ'געפינט דאך אויכעט בנוגע צו קידוש לבנה אז ס'איז כדאי ומן המובחר אז דער קידוש לבנה זאל זיין בשעת ס'איז דא שוין שבעה ימים לאחרי המולד, וואס די פירוש בפשטות אויף דערויף איז דאך וואס בשעת ס'איז דא די שבעה ימים שטייט שוין דעמאלט די לבנה טאקע ניט בשלמותה אבער זי שטייט שוין אין דעם האלב פון דעם שלימות, ובפרט אז ס'איז דא א גאנצע וואך וואס דאס איז דאך כולל שבעה ימים איז דאך כולל כל. ענין הזמן כמדובר כמה פעמים, ובפרט נאך אז נוסף צו די מחשבה בענין האמור, ותן לחכם ויחכם עוד איז יעדער מוסיף כהנה וכהנה ביז כהנה וכהנה ביז וואנעט עס נעמט אים דורך אינגאנצן, איז דאך אט דעמאלט ווערט אויכעט ווי בפשטות וואס מ'זאגט. אז דעמאלט איז מ'וועט בענטשן אויך מחדש הלבנה און מקדש הלבנה, ווי ביידע גירסות אין דערויף זענען, אז ס'ווערט אויכעט א גאנצע שבוע אין די מולד הלבנה החדש, ביי וועלכע מ'זאגט דאך אז הם עתידין להתחדש כמותה, וואס אף על פי וואס דאס זאגט מען אין דעם לשון עתידין, אבער דער להתחדש כמותה דער חידוש הלבנה איז דאך שוין געווען אין דעם מנחם אב פון שנת תשמ"ט אנהייבנדיג פון ראש חודש און שוין דורכגעגאנגען א גאנצע שבוע בזה, איז דאך אודאי זיכער אז ס'איז נאך מער צוגעקומען אין דעם להתחדש כמותה ביז וואנעט אז ס'דארף זיין להתחדש כמותה אז תיכף ומיד ווערט דער קיימא סיהרא באשלמותא, ובפרט אז מען האלט דאך שוין אויכעט, וויבאלד אז דאס איז יום השביעי האלט מען שוין, ובפרט אין קביעות שנה זו שוין כמה ימים אין פרשה ואתחנן, וואס דעמאלט האט מען דאך כמדובר לעיל דער ט ו פעמים פון ענין החסדים. און וואס נעמט דורך דעם גאנצן סדר השתלשלות וואס ווערט נכלל אין דעם ט ו און דערנאך ת ק ווי דער גמטריא פון ואתחנן, אז די אלע זאכן צוזאמען זאלן תיכף ומיד ברענגען דעם מילוי הבקשה פון ואתחנן, ווי ס'איז שוין געזאגט געווארן נאך באנייט אויכעט מחדש אין דעם שבת. אין תפילת מנחה פון שבת חזון שלפני זה, ווייל דעמאלט האט מען באוויזן דעם בית המקדש, כמוזכר לעיל האט מען ובפרט נאך אין תפילת מנחה פון שבת פרשה חזון האט מען שוין אויכעט זיבן טעג, ווייל דעמאלט האט מען אויכעט די שירה של יום בכללות פון יעדע טאג פון די זיבן טעג. וואס דאס דערמאנט אויכעט, און מען האט זיי אלע צוזאמען, ניט ווי זיי שטייען יעדער אין זיין טאג באזונדער, אבער אפילו אין דעם שבת'דיגן טאג איז דאך אויכעט דא די ביידע ענינים, דער ענין ווי דאס איז פארבונדן מער ניט ווי מיט דעם טאג אליין, כפירוש הפשוט אין שירה של יום, פון דעם איין טאג אליין דערנאך איז דאך דא נאך ווי דער ווייטערדיגער פירוש אין דער זעלבער משנה, און דאס ווערט דער סיום פון פרשת תמיד, אז ס'ווערט דער יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, און דאס איז דאך מדגיש נאך מער אז דאס איז כולל די אלע שבעת שירים צוזאמען, ביז וואנעס אז דאס פארבינדט דאס ווערט פארבונדן אויכעט מיט יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים לעתיד לבוא, און ויהי רצון אז דאס זאל כולל זיין אלע שירות ביז דעם שיר העשירי, דאס זאלן יעדער שיר אנטשטייען בגלוי על אחת כמה וכמה דער שיר העשירי, ווייל דאס איז אויך דער חידוש. און דער אויפטו פון גאולה האמיתית והשלימה ביז אין אן אופן פון מראה באצבעו ואומר זה ביז וואס דאס איז דאך אויכעט דער פירוש הפשוט מיטן אצבע הגשמי דערפאר וואס דאס האט ניט וואס מיינט מען וואס אין בפשטות די גאולה האמיתית והשלימה בגשמיות ממש ובפרט אז מ'איז דאס מקשר ווי כרגיל בכגון זה. אז מען פארבינדט דאס אויכעט פון געבן יעדערן א שליחות אין א צדקה, און דערנאך איז יעדער מוסיף מדיליה, אף על פי וואס די נתינת הצדקה איז דאך ניט זמנה בלילה, איז דאך כמדובר כמה פעמים, איז דאך דאס במה דברים אמורים אין אט די עניינים ווען דער עני שטייט ניט, נאר וואדען מען דארף דאס אפגעבן א גבאי צדקה, וכיוצא בזה, בשעת אבער דער עני וואס דארף דאס האבן געפינט זיך על הסף און ניט נאר ער מאנט עס נאר ער פושט יד, איז דעמאלט איז דאך א זיכערע זאך בפשטות די הלכה בפשטות על פי שלחן ערוך אז מען טאר אים ניט מעכב זיין אפילו לרגע אחד כידוע הסיפור מיט נחום איש גמזו, וואס ווערט דאך אראפגעבראכט אויכעט אלס א טעם אויף די הלכה בפועל אין שולחן ערוך, ובפרט נאך אז די פשיטת יד און די תביעה פון דעם עני און די פשיטת יד העני, איז דאך שוין א מעשה כאמור לעיל, פון קארגע פון ניינצן הונדערט יאר איז דאך פארשטאנדיג בפשטות בפשטות שבפשטות